פרק כ א האבן אונז צוויי הלכות אדער צוויי פרשיות וואס האבן קאנעקשאן מיט די פריערדיגע נושא וואס אונז האבן געזען וואס עס גייט אן אין די לעצטע פרשיות וואס דאס איז מען קען עס רופן דיני משפחה, קידושין וגיטין, הלכות אישות, נאכדעם איז דא א גאנצע באנטש פון הלכות פון מצוות וואס הצד השווה שביניהם וואס האבן צוטון מיט בין אדם לחבירו מיט העלפן דעם וואס איז שוואך און ארעם און וואס דארף העלפן. סאו קודם אונז לערנען אונז די פרשה ווייל דאס איז די פרשה וואס ווערט די מערסטע געקוואוט אין גמרא לגבי הלכה, אין די אלע פרשות דארף מען געדענקן א כלל אז ס'דא די הלכה וואס לערנט אויס טויזענטע פרטי הלכות פון יעדע דיוק פון יעדע אות, מ'דארף אלעמאל וויסן צו די באמת דאס איז די פשוט'ע פשט צו דאס האט געלערנט פון לערנען די חומש אדער דאס איז די הלכה וואס האט זיך זיינע נידס און דארף אויסקומען די אלע הלכות און מ'איז עס תולה אין די פסוקים, פשוט'ע פשט פון די פסוק דארף מען אלעמאל געדענקן צו קוקן וואס עס שטייט על פי פשוט, און על פי פשוט שטייט אין די פרשה די עיקר, ווי ס'זעהט אויס איז אז ס'דרייט א לאנגע מעשה אין יעדע איינע פון די הלכות אזוי ווי א כי, אז ס'געשעהט א געוויסע סיטואשען, נאכדעם איז די תורה מחדש א געוויסע פרט, א געוויסע דין, אין די סיטואשען וואס וועט זיין, אין די פרשה וואס הייסט הייבט זיך אן כי יקח איש אשה, לייגט אראפ א גאנצע מעשה, א מענטש האט חתונה געהאט, ער האט נישט ליב געהאט זיין ווייב, שטייט כי מצא בה ערות דבר, ווייטער איינע פון די זאכן וואס איז א גאנצע צד דא. און זי איז געגאנגען חתונה געהאט א צווייטן, און יענע צווייטע האט איר אויך געגט, געגעבן א ספר כריתות אדער איז געשטארבן, יעצט קומט די תורה א חידוש און זאגט לא ישוב בעלה הראשון לקחתה אחרי אשר הוטמאה, ווייל דאס איז א תועבה וואס דאס האט די תורה נישט ליב, ס'דא עפעס ראנג מיט צוריק נעמען א ווייב נאכדעם וואס זי איז געגאנגען געווען ביי א צווייטן. יעצט דרך אגב לערנט מען זיך פון דא זייער אסאך זאכן ווי אזוי ווערט א גט, ספר כריתות, אלע הלכות גיטין לערנט מען זיך מער ווייניג פון די הלכות, מען קען זיך אפילו לערנען פון דעם ווי אזוי ווערט א קידושין ווי אזוי ווערט א אישות לכתחילה כי יקח איש אשה לערנט מען זיך גאנץ מסכת קידושין אבער די עיקר מעשה איז נישט דאס די עיקר מעשה איז די איסור פון לא ישוב בעלה הראשון און דאס דארף מען זיך מתבונן זיין פשט וואס איז די נקודה דערפון. נאכדעם די צווייטע פרשה וואס איז א המשך פון דעם איז. אז ווען א מענטש האט חתונה מיט א נייע מיט א נייע פרוי לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר פאר א יאר צייט דארף ער זיין נקי לביתו נקי טייטש דא פטור ער איז פטור פון גיין אין די מיליטער בעצם האבן מיר שוין געלערנט די הלכה פריער מ'האט געלערנט די פרשה פון מלחמה ווער ס'גייט צוריק נאר די חילוק איז דארט האבן מיר געלערנט מצד די מענטש ס'דא פארשידענע מענטשן וואס ווילן נישט גיין אין מלחמה און דאס וועלכע גוטע עקסקיוזעס זענען דא טאקע א אשה חדשה איז א גוטע עקסקיוז דא רעדט מען בעצם אז ער וויל יא גיין אין מלחמה, זאגט אים דער פסוק ניין דיין ווייב דארף דיך, ושמח את אשתו אשר לקח, דו טארסט נישט גיין אין מלחמה אפילו ווען דו ווילסט יא, דאס איז לכאורה דער חילוק פון די הלכה, אין די פריערדיגע פרשה שטייט די זעלבע דין. יעצט האבן אונז א גאנצע באנטש פון הלכות פון ווי אזוי צו העלפן ארעמע לייט, און ווייטער איז זייער וויכטיג צו אריינקוקן צו טראכטן וואס איז די תורה מחדש דא, נישט סתם העלף יעדער וואס דארף, ס'דא פארשידענע ספעציפישע וועגן ווי אזוי, ערשטע זאך אז מען נעמט א לא יחבול רחים ורכב, אז מען נעמט א משכון פאר א הלוואה, זאל מען נישט נעמען קיין זאך וואס. עס איז א דבר שהנפש א מענטש דארף עס ער קען נישט מאכן זיין ברויט אן קיין ריחיים נעם נישט דאס דאס איז א זאך וואס איז אפילו די גרעסטע ארעמאן אפילו ער איז שולדיג די טויזנט דאלער דאס בלאנגט ווייטער פאר אים נאכדעם איז דא הלכות אויב איינער גונב נפש ומכרו והתעמר בו באקומט ער מיתה לכאורה איז שייך צו דער ענין ווייטער ווייל וועמען מסתמא וועמען קידנעפט מען און אזוי ווי מען זעט אין נביאים אסאך מאל פלעגט מען קידנעפן מענטשן וואס זענען געווען שולדיג געלט איז דא טאקע א דין פון נמכר בגניבתו אבער נמכר בהלוואתו איז נישט דא איז מילא דאס אויב איינער טוט עס איז א חיוב מיתה דאס א דבר חמור מאוד. נאכדעם איז דא א הלכה וואס קומט נישט אריין השמר בנגע הצרעת מ'זאל פאלגן די לווים און מ'זאל געדענקען וואס געשען צו מרים ווייטער אזוי ווי אלע הלכות אין די ספר ער קאנעקט עס מיט מעשות מיט ענינים מ'זאל פארשטיין די חומר הדבר געדענקסט וואס געשען צו מרים גערעדט לשון הרע באקומען צרעת מילא זאל מען נזהר זיין אין דעם. נאכדעם גייט עס צוריק צו די מענטש וואס נעמט א משכון, א גאנצע הלכה זאל נישט שטיין און אריין גיין אין יענעמס הויז נעמען די משכון, דארף שטיין אינדרויסן און נעמען די משכון, און אויב איז אן ארעמאן ער נעמט א משכון א בגד וואס ער דארף, דארף ער עס צוריק געבן ביינאכט, און אזוי ווייטער. נאכדעם איז נאך א הלכה וואס לכאורה האט נישט צוטון, איך מיין אז עס האט אויך דא צוטון, לא יומתו אבות על בנים, ווייטער לכאורה רעדט זיך עס אמאל איז געווען די מנהג אז א טאטע איז געווען שולדיג געלט, האט מען געקענט צוכאפן זיינע קינדער צו מאכן קנעכט מ'זעט דאס אין די נביאים, און דאס זאגט ער לא יומתו אבות על בנים וואס איז די קינד שולדיג אז זיין טאטע איז די שולדיג געלט און די זעלבע זאך, נאכדעם ווייטער לא תטה משפט גר ולא תחבול בגד אלמנה דא זעט מען קלאר עס איז די קאנעקטעד איינס עס הייסט דא א משפט אין תורה, אמאל איז דא א גר עס האט נישט קיינער זאל זיך אננעמען פאר אים, דארף מען זיך ווייטער געבן די ריכטיגע קלארע משפט, און א בגד אלמנה אויכעט א בגד זאל נישט נעמען בכלל, א זכר האט מען עס געלערנט אז מ'דארף עס צוריק געבן ביינאכט זיין בעגד הייסט מ'רעדט נישט פון זיין רעקל וואס ער גייט בייטאג, מ'רעדט פון זיין צווייטע רעקל אדער זיין זיין דאכענע צו וואס. א אלמנה נעמט מען נישט בכלל פארוואס איז א זעט אויס אז ס'איז מער ווייניגער כבוד צו נעמען בכלל ממילא דאס טאר מען נישט נעמען אזוי ווי ריחיים נעמט נישט די בגד אלמנה. נאכדעם איז דא נאך א וועג וויאזוי מ'העלפט ארעמע לייט אז מ'מאכט אפשניידן די פעלד לאזט מען די שכחה דאס בלייבט איבער די זעלבע זאך די זיתים די כרמים דאס הייסט א מענטש בעצם עס באלאנגט פאר דיך, דו האסט א פולע רעכט לכאורה צו גיין און אפשאקלען יעדע לעצטע קליינע טרויב, יעדע לעצטע קליינע זית, יעדע לעצטע קליינע שטיקל חיטה וואס איז דא אין דיין פעלד, זאגט די תורה, קום עס איז דא ארעמע לייט, זיי האבן נישט אפילו קיין קיין ברעקל, וואס איז ביי דיך א ברעקל איז ביי זיי א גאנצע א גאנצע סעודה, איז לאז אים איבער אביסל. און די תורה פירט אויס מאזן פארוואס זאג איך די אלע זאכן וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים געדענק אז דו ביסט אויך געווען א קנעכט און האסט געדארפט אנקומען צו יענעם אזוי פריער אויך שטייט לכאורה אויף די אויף די עומר למען יברכך ה' אלקיך אדער אויף די אדער קען זיין ברכות לכאורה איז נישט פעיר אבער זיי ווער געבענטשט מיט דעם ווערט מען געבענטשט.